איך מיין אז דאס איז די נקודה וואס דער רבי ברענגט אין אסאך אסאך שיחות פארברענגענס דעם רמב"ם אז מחשבה אחת דיבור אחד מעשה אחד לעולם יראה אדם עצמו ואת כל העולם כולו שקול ועשה מעשה אחד הכריע עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות ומביא לעולם תשועה והצלה דאס איז טאקע דער אויפטו, מעשה אחד, און דער רבי לייגט צו, דיבור אחד ומחשבה אחת, מחשבה אחת, דאס איז די גאולה, מחשבה אחת. נאר וואס? דאס איז דער חידוש פון נס גדול, אז אפילו אז מ'איז אין גלות אבער מ'האט איין מחשבה גאולה'דיג, א גאולה'דיגע מחשבה. כ'האב געהערט א מעשה פון מיין קאזין א שליח אין קאזאן אין רוסלאנד, איציק גארעליק, נחום יצחק. ער דערציילט, כ'בין געווען ביי אים אמאל יארן צוריק, געווען דארט א הכנסת ספר תורה, ברוך השם ער האט א שול, אידן וואס האבן פארגעסן בכלל אז זיי זענען אידן קומען אין שול, געטראפן דארט א איד וואס לערנט ליקוטי תורה אינדערפרי פארן דאווענען. דערציילט ער אזא זאך, אז ס'איז דא א איד וואס קומט יעדן טאג צום מנין, עס קומט ביים צייט, ער קומט אפילו פאר די צייט פון די ערשטע, ער גייט אריין אין שול, זיין טלית ותפילין, אבער ער גייט אריין אן א קאפל. גייט אן א קאפל און ער זעהט אז ער גייט אריין און זיין ארט איז אויף די ערשטע שורה נעבן דעם ארון קודש, ער גייט דעם גאנצן שול, זעצט זיך אוועק, נעמט אראפ די מאנטל, צוביסלעך, אפאר מינוט שפעטער אז ער הייבט אן, נעמט ער ארויס זיין קאפל. און לייגט אויפן קאפ און נעמט ארויס דעם טלית תפילין. אבער יעדן טאג, פונקט. און ער פלאצט יעדן טאג, ער פארשטייט נישט אז ער קומט שוין אין שול, ער קומט שוין מיט טלית תפילין. אזוי גייט מען אריין אין שול, אזוי זיצט ער, א פאר מינוט, פינף מינוט, צען מינוט, זיצט ער אזוי, די ערשטע שורה לעבן ארון קודש אן א קאפל, וואס? ער פארשטייט נישט? און ער טראכט ביי זיך, אים זאגן עפעס? נישט זאגן? קען זיין ער וועט דאס נישט אננעמען ווי ס'דארף צו זיין, נישט כדאי זאגן, יא כדאי זאגן, אבער ער זעט נאך א טאג, נאך א טאג, ער פלאצט. דערציילט אז ביינאכט האט ער געטראכט א חשבון הנפש זיך געמאכט און טראכט אויף דעם ענין, וואס טו איך מיט דעם אידן? האט ער געטראכט ביי זיך, וואס איז טאקע די פראבלעם אז דער איד גייט אויפן גאס אן א קאפל? און ער גייט אריין אין שול ווי ער איז אויפן גאס, און ער פארשטייט נישט און און ער פילט נישט אז אז מען גייט אריין ביים טיר פון פון שול דארף מען לייגען א קאפל דארף מען, ווייל אזוי איז ער איינגעוואינט אינדרויסן, ער גייט אריין ווי ער איז, זאגט ער אזוי טראכט ער ביי זיך, איך גיי אריין אין שול, ביים טיר ביים אריין גיין עפעס איז דא א שינוי אדער ווי איך גיי אינדרויסן איך לויף אריין אזוי אין שול אריין איז וואס וויל איך פון דעם אידן איז דאך פונקט אזוי ווי ער. טלית איז וואס? אה?
די טלית טראגט ער ס'איז אויך וואס? ניין! נאר ער טראגט אין די האנט, נישט? קומט אריין שפעטער לייגט ער טלית אן מיט טלית אבער ביים אריין גיין האט ער נישט געלייגט טראכט ער ביי זיך דאך בין איך פונקט די זעלבע זאך, וואס וויל איך פון אים? ער איז איינגעוויינט גיין אן א קאפל, גייט ער אן א קאפל, איך גיי מיט א קאפל, גיי איך אן מיט א קאפל. אפשר דארף איך מאכן עפעס א הכנה, אפשטעלן זיך פארן פארן טויער פון שול און אריינגיין אנדערש אויף א מינוט, עפעס וואס איך ווייס, ליינען א א היום יום, תניא, עפעס לייגן צדקה, איך ווייס, מאכן אפשטעלן זיך, היכון? טראכט ער ביי זיך אז די גאנצע מעשה וואס ער האט דאס געזען און דער אייבישטער האט אים דאס באוויזן אז ער דארף פארריכטן זיך, אז מען דארף טאקע מען דארף טאקע תשובה טון, מען דארף מסר'ן, מ'קען נישט אזוי אריינגיין אזוי. אויף מארגן קומט ער אין שול, ער קומט דער ערשטער, דער רב, דער שליח. און ער זאגט, נו, ער האט שוין געטראכט ביינאכט אז מ'קען נישט אריינגיין, ער שטעלט זיך אפ פארן טיר אפאר מינוט, גיבט צדקה, ליינט דארטן א היום יום עפעס, דערנאך אריינגיין, אקעי ווער דער איד? א האלבע שעה שפעטער קומט די צייט אז דער איד קומט אריין. ער קוקט אויף אים, ער שטעלט זיך אָפּ לעבן די טיר און לייגט אַ קאַפּל און גייט אַריין. ער האָט אים גאָרנישט נישט געזאָגט, ער האָט גאָרנישט נישט געזען, ער איז נישט געווען, ער איז געקומען אַ האַלבע שעה פאַר אַלעם. דאס הייסט מחשבה אחת. וואס הייסט מחשבה? מחשבה אחת אז מען טראכט זיך, וואס קען איך טון ארויסגיין פון זיך, ארויסגיין פון דעם הרגל, פון דעם, מחשבה אחת. אנשטאט אנהייבן זאגן אים מוסר און זאגן אים וואס טוט זיך מיט דיר ווי זיצט ער ווי קומט ער אריין ווי קומסט אריין מחשבה אחת סאיז מיטן דאס אז חסידות גיט אונז א קוק טון אויף א צווייטן אידן מיט אן אנדער עיג און עס איז באוואוסט דעם ווארט פון בעל שם אז א איד איז ווי א שפיגל, אז מען באווייזט זיך זיך אליין, אליין קענסטו זיך נישט זען, זעסטו א צווייטן, דאס איז די שפיגל.